ברוך השם, מסכת נזיר, דף כ"א, עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט קטנה. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, איינער האט געזאגט הריני נזיר, און נאכהער האט א צווייטער געזאגט ואני, נאכדעם א דריטער ואני, און אזוי אויף ווייטער ווייטער, צו זאגן מיר חד בחבריה מיתפיס, אז דער צווייטער איז זיך מתפיס אין ערשטן, דער דריטער אין צווייטן, דער פערדער דעם דריטן, או דילמא אדער, בקמא מיתפסי, אלע וואס זיי זאגן ואני, זענען זיך אלע, זאגן מיינען זיי צו זאגן, זיי מיינען ווי דעם דיבור פון דעם ערשטן. למאי נפקא מינה, ווען כאפט מען א חילוק לאתפוסי ומיזל, צו עס קענען זיך אסאך מתפיס זיין? דאס הייסט אזוי, אויב ער זאגט בפירוש אז ער האט געמיינט מיט דעם ואני זיך מתפיס זיין דעם ערשטן, איז נישט דא קיין שום שאלה, אויב ער זאגט בפירוש איך האב זיך געמיינט אין זיין חבר איז דאך אויך נישט קיין שאלה, נאר דער מענטש זאגט איך האב גארנישט נישט געטראכט, איך האב געטראכט דאס וואס דאס לשון מיינט, פרעגן מיר וואס מיינט דאס לשון, איז דער חילוק אזוי, אי אמרת חד בחבריה מיתפיס אז מיר זאגן יעדער איינער איז זיך מתפיס אין דעם וואס ער האט געזאגט פאר אים ואני. מתפיסין ואזלין לעולם קענען זיך מתפיס זיין אסאך אפילו הונדערט, איי ס'איז נישט כדי דיבור פון דעם ערשטן, נו ער טוט זיך דאך נישט מתפיס זיין אין דעם ערשטן, ער טוט זיך מתפיס זיין אין דעם וואס איז געווען פאר אים, און דער וואס איז געווען פאר אים איז דאך דאס אין זיין כדי דיבור. ואי אמרת, און אויב איך זאג בקמא מתפיסין, אז זיי טוהן זיך תופס זיין אין דעם ערשטן,

איז אויב דער צווייטער איז געווארן מותר איז נאר מותר דער צווייטער, אבער ביי אלע בלייבט דער נדר, ווייל אלע האבן דאך תופ תופס געווען אין דעם ערשטן, אבער אויב איך זאג חד בחבריה איז אויב דער צווייטער גייט צו א חכם און דער חכם האט אים אראפגענומען דעם נדר, איז דאך אראפגענומען פון אים, איז דאך שוין פון אלע וואס זענען נאך דעם צווייטן איז שוין אראפגענומען געווארן. זאגט די גמרא, תא שמע כ'וועל דיר ענטפערן די שאלה פון אונזער משנה, אין דער משנה האט מען געלערנט אז איינער האט געזאגט הריני נזיר ושמע חברו דער חבר האט געהערט ואמר ער האט געזאגט ואני און נאך א חבר האט געהערט און ער האט אויך געזאגט ואני ותו לא מידי. מער דערמאנט נישט די משנה. שמע מינה פון דער משנה איז א ראיה בקמא הוא דמיתפסי אז זיי טוהן זיך אנהאלטן אין וועמען? אין דעם ערשטן. דעריבער קען מען נישט דערמאנען קיין סאך מאל ואני די איז על כדעתו חד בחדרי מיתות, פארוואס זאל ער מיר דאך דאס דערציילן אין דער משנה אז חד מיתפיס איז ליתני טובא ואני, זאל מיר שטיין אסאך מאל ואני, זאל ער מיר זאגן פינף מאל ואני, וועל איך פון דעם שוין וויסן נאך א דין אז חד בחבריה מיתפיס, ווייל אויב ס'זאל זיין אין דעם ערשטן איז דאך איז שוין נישט קיין תוך כדי דיבור פון דעם ערשטן. ענטפערט די גמרא, וואס זאגסטו, תנא כרוכלא ליחשיב וליזיל, דער תנא זאל מיר גיין אויסרעכענען כרוכלא ווי א פעדלער טוט אויסרעכענען אלע ארטיקלען וואס ער האט צו פארקויפן, דער תנא גייט מיר דא נישט דערציילן דעם דין פון אז מ' חד בחבריה מיתפיס, ער גייט מיר נאר דערציילן דעם דין וואס שטייט ווייטער לגבי דעם דין היתר. פרעגט די גמרא, וליתני חד? אויב אזוי זאל ער מיר נאר לערנען איינעם ולשמעינן כולהון, און זאל ער מיר דערציילן די שפעטערדיגע דינים וואס ער וויל מיר דערציילן פון דעם דין פון איינער איז מתפיס אין דעם אנדערן, אז דער ערשטער איז מותר איז דער צווייטער מותר, דער צווייטער איז מותר געגאנגען צו א חכם איז דער ערשטער נישט מותר. ענטפערט די גמרא, איידי דקתני הותר הראשון הותרו כולם, ווייל אין דער סיפא דארף ער מיר לערנען אז הותר הראשון, אז דער ערשטער איז געווארן מותר הותרו כולם זענען אלע מותר הותר האחרון אז דער לעצטער איז געווארן מותר האחרון מותר איז דער לעצטער מותר וכולן אסורין און אלע זענען אסור מכלל ד קומט דאך אויס פון דעם אה דאיכא אמצעי אז איך זאג ס'איז דא א ערשטער און א לעצטער איז דאך דא א מיטלסטער משום הכי קתני, דעריבער לערנט ער מיר, ואני ואני, דעריבער לערנט ער מיר, ואני ואני, כדי איך זאל מדקדק זיין אז ס'איז פארהאנען א מיטלסטער. איך האב געוואלט מדייק זיין ווייל עס שטייט מיר נאר צוויי מאל ואני צו דערציילן בקמא מיתפיס, ווייל אויב כ'זאל זאגן חד בחבריה זאל ער מיר לערנען אסאך, האב איך געזאגט אויף דעם אה ניין דער תנא גייט מיר נישט לערנען כרוכלא, פרעג איך צוריק א שאלה, אויב ער גייט מיר נישט דערציילן וויפיל קענען מתפיס זיין זאל מיר שטיין נאר איין התפסה און נאר איינער האט געזאגט ואני, ענטפערט מען ווייל אין די סיפא שטייט דריי דעריבער כאפט ער אז ס'איז געווען דריי נזירים דעריבער זאגט ער נאר צוויי מאל ואני. יעצט תא שמע איך וועל זיך פושט זיין די שאלה פון די סיפא. אז דער סיפא ווייזט אויס אז בקמא מיתפסין שטייט אזוי הותר הראשון, אויב דער ערשטער איז געווארן מותר דעמאלט איז דער דין הותרו כולם, אויב דער ערשטער איז געגאנגען צו א חכם און דער חכם האט אים אראפגענומען דעם נדר דעמאלט זענען אלע געווארן מותר. ווייזט אויס פון דעם ראשון הוא דשרו, נאר אויב דער ערשטער האט דער חכם מתיר געווען דעם נדר, דעמאלט איז אלעס מותר. הא אמצעי, ווי וועט זיין דער מיטלסטער האט אראפגענומען דעם נדר? לא, איז די וואס האבן געמאכט דעם נדר נאך אים ווערן נישט מותר, שמע מינה האט דאך פון דעם א ראיה בקמא מיתפסין, ווייל אויב כ'וועל זאגן אז זיי זענען מיתפיס חד בחד, וואלט ער דאך מיר געדארפן דערציילן א גרעסערע דין, אז אויב הותר אמצעי איז דיע וועלכע זיי זענען נאך אים דיע ווערן מותר. זאגט די גמרא, ניין, אימא לך, איך וויל דיר זאגן לעולם, חד בחבריה מיתפיס, איי אויב אזוי פרעגסטו מיר זאל ער מיר דערציילן הותר אמצעי איז דיע וועלכע זענען נאך אמצעי געווארן מותר? ואיידי דבעי מיתנא הותרו כולם, ער וויל מיר לערנען א מציאות פון הותרו כולם, איינער נעמט אראפ דעם נדר זענען זיי אלע געווארן מותר, ביי וועם קען זיין די מציאות? דווקא ביי דער ערשטער, דאי תנא אמצעי, ווען ער לערנט מיר אמצעי האט מתיר געווען און איך זאג חד בחבריה, ווער ווערט נאר מותר? די וואס עס זענען נאך איהם, אבער איכא ראשון דלא משתרי, דער ערשטער ווערט זיך נישט מותר, משום הכי קתני ראשון, דעריבער לערנט ער מיר ראשון, כדי וויל איך וויסן א מציאות אז אלע ווערן מותר. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין פון דער משנה פון דעם שפעטערן פאל, עס שטייט אין דער משנה, הותר האחרון, אז דער דריטער האט אראפגענומען דעם נדר, דעמאלט זאגן מיר, האחרון מותר, דער לעצטער איז מותר, וכולן אסורות, פארוואס זענען אלע אסור? איי די איז נאך דעם לעצטן? דלא איכא אחרינא בתריה, ער איז דאך דער לעצטער, ס'איז נישט דא נאך אים. אבל אמצעי ווי וועט זיין אז אויב ס'האט נישט אראפ גענומען דער לעצטער נאר דער מיטלסטער האט אראפ גענומען, דער מיטלסטער געגאנגען צו א חכם און דער חכם האט אים מתיר געווען דעם נדר, דאיכא אחרינא בתריה וואס נאך דעם מיטלסטן דאך דא דער דריטער, דעמאלט זאגן מיר. נישט ער, ווערט דער דריטער מותר? ווייל עס שטייט דאך אזוי, ווען איז דער דין נאר ער איז מותר כולן אסורין, נאר ביי דעם לעצטן, ווייזט אויס ביי דעם מיטלסטן איז נישט אזוי דער דין, נאר איך זאג דער מיטלסטער נעמט אראפ דעם נדר, ווערט מותר דער לעצטער אויכעט, שמע מינה חד בחבריה מיתפיס. איז דאך שוין א ראיה צו דעם וואס מיר האבן געזאגט חד בחבריה מיתפיס אנדערש ווי כ'האב פריער געזאגט. זאגט די גמרא ניין לעולם אימא לך בקמא מיתפיס, איך וועל דיר אין אמת'ן זאגן אז אלע זענען מיתפיס בקמא, און ווי וועט זיין דער דין אז דער מיטלסטער גייט צו א חכם וואס איז מתיר, ווער ווערט מותר? נאר זיינער. איי דו פרעגסט מיר זאל ער מיר זאגן נישט אחרון נאר אמצעי, ומאי אחרון דקתני אמצעי, אחרון מיינט מען טאקע דעם אמצעי ווייל ער איז דאך שפעטער פון דעם ערשטן, אחרון מיינט מען נישט דער לעצטער נאר א שפעטערן, איי פארוואס זאל ער מיר לערנען מיט אזיין לשון, זאל ער מיר זאגן אמצעי, ואיידי דתנא ראשון, ער האט פריער דערמאנט דאס לשון ראשון. תנא לערנט ער מיר אחרון, אבער דאס ווארט אחרון מיינט מען נישט דער דריטער, נאר דער צווייטער ווערט אויך אנגערופן אחרון. זאגט די גמרא תא שמע דתניא בהדיא, כ'וועל זיך פושט זיין פון א ברייתא וואס דארט ווערט שוין דערמאנט בפירוש דער דין אז חד בחבריה מיתפיס, אין דער ברייתא שטייט אזוי, אין אזא פאל ווען איינער האט געזאגט הריני נזיר און נאכהער האט נאך איינער געזאגט ואני און און א דריטער ואני שטייט דארט אזוי, הותר הראשון הותרו כולן. הותר האחרון, האחרון מותר וכולן אסורין. נישט דאס, דא ביז אהער איז נאך נישטא קיין ראיה, וואלט איך ביי אונזער משנה כ'האב געזאגט ס'איז נישט קיין ראיה, נאר שטייט דא נאך א זאך, הותר אמצעי, דער מיטלסטער געווארן מותר, הימנו ולמעלה מותר, פארוואס הימנו ולמעלה מותר? ווייל די שפעטערדיגע האבן זיך תולה געווען אין מיטלסטן. הימנו ולמטה מותר, הימנו ולמטה מותר, די וואס זענען שפעטער פון דעם מיטלסטן, די זענען מותר, ווייל זיי האבן זיך תולה געווען אין אים. הימנו ולמעלה אסור, שמע מינה ס'איז א ראיה, חד בחבריה מיתפיס, שמע מינה, ממילא וועט אויסקומען אפילו הונדערט קענען זאגן ואני, איז קען זיך אויך, ווייל יעדער איינער איז זיך דאך מתפיס אין דעם צווייטן, איז דאך איז תוך כדי דיבור אין דעם וואס איז פאר אים, און ס'עט אויך אויסקומען די דין אז אויב דער צווייטער איז געווארן געגאנגען צו א חכם האט ער אראפגענומען דעם נדר, איז אלע נאך אים ווערן מותר. תוספות. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז איינער זאגט הריני נזיר, ער נעמט אויף זיך נזירות, ושמע חברו ואמר, דער חבר האט געהערט האט ער געזאגט, פי מיין מויל כפיו ווי זיין מויל, אדער האט געזאגט, ושערי מיינע האר כשערו, איז דעמאלט דער דין הרי זה נזיר, ער איז א נזיר. פרעגט די גמרא, משום דאמר, ווייל ער האט געזאגט פי כפיו, אדער האט געזאגט ושערי כשערו, מיינע האר זענען ווי זיינע האר, דעריבער הרי נזיר, דעריבער איז ער א נזיר, ורמינהו, קען ער פרעגן א סתירה, מיר האבן אנדערש געלערנט, מיר האבן געלערנט אז איינער האט געזאגט ידי נזירה, מיין האנט זאל זיין ווי א נזיר, ס'הייסט איך זיך וואס ליגט אין דעם, אז זיך נישט מטמא זיין, ורגלי נזירה, לא אמר כלום, האט ער גארנישט נישט געזאגט, ראשי נזירה, מיין קאפ איז א נזיר, כבדי מיין לעבער נזירה, הרי זה נזיר איז ער יא א נזיר, וואס איז די חילוק צו ער זאגט ידי נזירה צו ער זאגט ראשי נזירה, די חילוק איז אזוי, זה הכלל, דעם כלל זאלסטו האבן, דבר שהנשמה תלויה בו, אויב ער האט געזאגט א זאך וואס אין דער זאך איז אפהענגיג די נשמה, אן א קאפ אן לעבער קען מען נישט לעבן. דעמאלט זאגן מיר הרי זה נזיר, איז ער א נזיר, ווי איז אבער ווען ער זאגט ידי נזירה רגלי נזירה, איז קען מען דאך אן דעם אויך לעבן, דעריבער זאגן מיר לא אמר כלום, איז דאך דא אויך ביי אונז פה די מויל צו שער די האר איז דאך נישט קיין זאך וואס נשמה תלויה בו, אז מען שניידט אפ די האר קען מען אויך לעבן, אז פעלט דעם מענטש די ניב שפתים וועט ער אויך ניט שטארבן, פארוואס זשע שטייט אין דער משנה אז ווען ער זאגט פי כפיו שערי כשערו איז ער יא א נזיר. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, דאמר הכי, די משנה מיינט ווען ער האט אזוי א געזאגט, יעשה פי כפיו מיין, ער האט עס ווי דער ראש לערנט אין ערשטן פשט, ער האט ארויסגעזאגט בפירוש נישט ר'האט געזאגט פי כפיו נאר ר'האט געזאגט מיין ושערי כשערו מלגוז, אויב ער זאגט דעמאלט דאס ארויס בפירוש איז דאס א סימן פון א ענין פון נזירות, אבער תוספות אין די זעלבע זאך דער ראש, לויטן צווייטן פשט, לערנען אזוי, אז נישט די טייטש איז דאמר הכי ער האט אזוי געזאגט בפירוש, נאר ווייל די משנה רעדט זיך דאך אז ס'איז געוועזן אמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר פי כפיו, דאס הייסט אזוי, אז אויב איינער האט יעצט אויף זיך גענומען נזירות און ער האט גלייך געזאגט פי כפיו, דעמאלט ליגט שוין אין די ווערטער פי כפיו מיין, אבער נישט דער טייטש איז ר'האט אזוי א געזאגט בפירוש, און נאך מער א, אפילו לויט רב שמעונ'ן וואס רב שמעון לערנט דאך אינו נזיר עד שיזיר מכולן, מ'מוז זיך נעמען נזירות פון אלע זאכן, אויב מ'נעמט זיך נאר מיין איז מען נישט קיין נזיר, אבער דא אויף ביי פי כפיו, דאס הייסט מאכט ער דאך נישט נאר אויף וויין, נאר ער זאגט פי כפיו, דאס רופט זיך שוין אן א יד לנזירות און לויט ר' שמעונ'ען וועט ער אויכעט זיין א נזיר. תוספות. דאס וואס איך האב געמאכט א חילוק צו דבר שנשמה תלויה בו צו דבר שאין נשמה תלויה בו, דאס רעדט זיך אז ס'איז נישט געווען קיין נזיר עובר לפניו, ער האט סתם געזאגט. אבער ביי אונז אין דער משנה אז ס'איז געוועזן נזיר עובר לפניו, דעמאלט אפילו ער האט געזאגט א דבר שאין הנשמה תלויה בו, דאך זאגן מיר אז ער מיינט צו זאגן דעם ענין פון נזירות. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז א פרוי האט געזאגט הריני נזירה, זי האט אויף זיך גענומען נזירות, ושמע בעלה, איר מאן האט געהערט, ואמר ער האט געזאגט ואני, ער האט האט זי האט גענומען זאגט ואני, דאס הייסט ער האט מתפיס געווען זיין נזירות אין אירע נזירות, איז דער דין אינו יכול להפר. קאָן דער מאַן ניט פֿאַרשטערן איר נדר. אַזױ איז געשטאַנען אין דער משנה. איבעיא להו, האָבן די בני-הישיבֿה געפֿרעגט דער שאלה, בעל, װען דער מאַן טוט פֿאַרשטערן דעם נדר פֿון זײַן פֿרױ, צי זאָגן מיר, מיעקר עקר, ער טוט אױסרײַסן דעם נדר, גלײַך װי ס'װאָלט קײנמאָל נישט געװען קײן נדר, אַזױ איז דאָך דער דין בײַ אַ חכם, ווען מען גייט צו א חכם און ער נעמט אראפ דעם נדר, איז דאך דער דין א עוקר נדר מעיקרא גלייך ווי עס וואלט אינגאנצן נישט געווען קיין נדר. או דילמא, אדער, מיגז גייז. דער מאן טוט נאר אפהאקן דעם נדר פון יעצט און ווייטער, אבער ביז דער הפרה איז דער נדר יא געוועזן א נדר. למאי נפקא מינה, וואס איז מיר דער חילוק צי דער נדר איז גלייך נישט געוו ער מאכט אים אויס נדר מתחילתו, צי ער מאכט עס אויס נדר מכאן ולהבא, לאשה שנדרה בנזיר, א פרוי האט זיך געמאכט א נדר אויף נזירות, ושמעה חברתה, די חבר'טע האט געהערט, ואמרה זי האט געזאגט ואני, זי האט תופס געווען איר נזירות אין דער ערשטער'ס נזירות, ושמע בעלה של ראשונה, ס'האט געהערט דער מאן פון דער ערשטע, והפר לה, און ער האט פארשטערט דעם נדר. אי אמרת אויב איך זאג מיעקר עקר, אז בשעת דער מאן טוט פארשטערן דעם נדר, מאכט ער גלייך ווי ס'איז נישט געווען קיין נדר, קומט דאך אויס אז זי איז קיינמאל נישט געוועזן קיין נזירה, איז ההיא נמי, די אנדערע אויך וואס האט געזאגט דאס ווארט ואני, אישתראי, איז אויך געווארן מותר ווייל זי האט זיך מתפיס געווען אין אזעלכע וואס זי איז נישט קיין נזירה. ואי אמרת אויב איך וועל לערנען מיגז גייז, אז דער מאן טוט אפהאקן דעם נדר נאר מכאן ולהבא, נישט פון פריער, איז דאך בשעת ווען זי האט געזאגט ואני איז דאך די ערשטע געוועזן א נזירה, איהי אישתראי, די ערשטע ווערט מותר מכאן ולהבא, אבער חברתה די אנדערע די וואס האט געזאגט ואני אסירה איז אסור, פרעג איך טאמער קען זיין אז דא איז דא א חילוק ביז א חכם, א חכם זאגט מען טאקע אז דער ערשטער איז מותר הותרו כולם פארוואס ווייל א חכם איז עוקר מעיקרא איז גלייך ווי ס'וואלט קיינמאל נישט געווען קיין נדר אבער דער מאן, איך זעה דאך ווי דער מאן גייט צו א צווייטער סדר, ער טוט זיך פארשטערן אן חרטה, בשלמא א חכם, מ'איז זיך מתחרט, איז דאך גלייך ווי דער נדר איז נישט געווען קיין נדר, אבער דא אן הפרה וויל איך נאר זאגן מכאן ולהבא. און ממילא אז מ'וועט זיך, אז ס'וועט ווערן בטל דער ערשטער, אבער דער צווייטער בלייבט, עס קען כאפן נאך א נפקא מינה, אז אויב זי האט געטרינקען וויין, אדער זי איז געווארן טמא במזיד, נאכדעם האט ער איר פארשטערט, אויב איך וועל זאגן מיעקר עקר קומט איר נישט, זי האט דאך נישט געטון קיין איסור, און אויב איך זאג מיגז גייז איז דאך פון יעצט אן איז זי אויס נזירה, אבער פריער איז זי דאך יא געוועזן א נזירה, אדער עס קען כאפן נאך א נפקא מינה, אויב זי איז געווארן טמא נאכדעם האט איר דער מאן פארשטערט, אויב איך זאג מיעקר עקר דארף זי נישט ברענגען קיין קרבן וואס עס ברענגט א נזיר טמא, אבער אויב איך זאג מיגז גייז דארף זי יא ברענגען דער קרבן ווייל די נזירות איז דאך חל געווען ביז יעצט. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר ענטפערן די שאלה, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, א פרוי האט געזאגט הריני נזירה, איך בין א נזיר, ושמע בעלה ואמר, און דער מאן האט געהערט און דער מאן האט געזאגט ואני, דער מאן האט געזאגט ואני, אינו יכול להפר, איז דער דין אז דער מאן קען מער ניט פארשטערן דעם נדר, איז אזוי. בשלמא איך וויל לערנען מיעקר עקר, קען איך פארשטיין פארוואס ער קען נישט פארשטערן דעם נדר? ווייל אויב ער וועט פארשטערן איר נדר וועט דאך אויסקומען אז זיין נדר איז אויכעט אויס נדר, און מיר האבן דאך א כלל לא יחל דברו אז נאר אנדערע קענען מתיר זיין אבער ער טאר נישט זיין קיין גורם דער נדר זאל ווערן מותר, אזוי האט דאך תוספות געזאגט פריער, אבער דא פרעגט תוספות אפ דעם פשט, ווייל אין אמת'ן ער קען נישט, דא טוט ער דען אראפנעמען זיין נדר? דאס איז דאך נאר ווען מען זאגט באופן פון א גרמא, ס'דאך נאר באופן פון א גרמא, איז דאס טרעפט מען, ער נעמט נאר אראפ דער פרוי'ס נדר, איז דאס וואס זיינס גייט אראפ, איז דאך ממילא. נאר די קשיא פון גמרא איז אזוי, בשלמא אז איך זאג מיעקר עקר, פארשטיי איך פארוואס ער קען נישט פארשטערן, ער האט דאך געזאגט ואני, האט ער דאך עפעס געוואלט נעמען אויף זיך, און אויב ער האט געוואלט נעמען אויף זיך איז דאך די טייטש וויל ער דאך איר נדר זאל זיין נדר, רופט זיך אן זיכער דער ואני א קיום. ואי סלקא דעתך אבער אויב איך וויל זאגן מיגז גייז ער טוט אפהאקן, דאס הייסט פריער דער נדר געווען נדר, ער וויל טאקע נעמען, אבער ווען ער וויל נעמען זיין נדר, דאס איז דאך נישט קיין סתירה אז איר נדר זאל ווערן פארשטערט, דעריבער לאמיר זאגן ליפר לאשתו, זאל ער פארשטערן זיין פרוי, והוא ליתסר, און ער זאל זיין אסור, איז ממילא לויט דעם ערשטן פשט וואס מיר לערנען ביי מיעקר עקר איז דא די חסרון, אבל אחרים לא יחל דברו, דא דאך נישטא לא יחל ווייל זיין נדר בלייבט דאך איבער, צי לויט דעם צווייטן פשט האב איך געלערנט אז אויב איך זאג מיגז גייז איז דאס נישט קיין הפרה, פארוואס איז נישט קיין הפרה? בשלמא אויב מיעקר עקר איז נישט קיין קיום, בשלמא ביי מיעקר עקר איז עס א קיום, ווייל ער וויל דאך ס'זאל זיין זיין ואני זאל האבן אין וואס ס'זאל חל זיין, אבער מיגז גייז האט ער עס סיי ווי אין וואס צו חל זיין אפילו דעמאלט ער איז מפר, אלא לאו שמע מינה איז פון דעם א ראיה בעל מיעקר עקר אז מיר זאגן דער מאן איז עוקר אינגאנצן דעם נדר, און אויב ער איז עוקר אינגאנצן דעם נדר, דעריבער זאגן מיר, קאן ער איר נדר נישט פארשטערן, ווייל מיט זיינע ווערטער ואני וויל ער דאך אז ס'זאל זיין א נדר איז געווען קיום. זאגט די גמרא לויט דעם, פון דא איז נישט קיין ראיה לעולם מיגז גייז, איך קען לערנען ווען דער מאן טוט פארשטערן דעם נדר טוט ער אפהאקן, ביז יעצט איז דער נדר געווען א נדר, פון יעצט איז ער נישט קיין נדר. ובדין הוא דליפר לה, אין אמת'ן וואלט ער געקאנט איר פארשטערן, און זיין נדר בלייבט דאך נדר, והיינו טעמא דלא מצי מיפר, ס'איז דא א אנדער טעם, כיוון דאמר לה ואני, ווייל ער האט געזאגט ואני, איז כמאן דאמר קיים ליכי דמי, איז אז ר'איז תולה זיין נדר אין איר'ן, איז גלייך קוקט עס אויס ווי ר'איז מקיים איר'ן, איז דא א עצה, אי מיתשיל אהקמתו אז ער וועט גיין צו א חכם און ער וועט זיך שואל זיין אויף זיין הקמה, אזוי האט מען דאך געלערנט אז מען קען זיך שואל זיין אויף דער הקמה, דעמאלט איז דער דין מצי מיפר, קען ער פארשטערן איר נדר. ואי לא, ער וועט זיך ניט שואל זיין, לא מצי מיפר וועט ער נישט קענען פארשטערן. תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן פריער געפרעגט, ווען דער מאן טוט מיפר זיין דעם נדר פון זיין פרוי, צי זאגן מיר ס'איז גלייך ווי ס'איז בכלל נישט געווען קיין נדר, אדער ער טוט אפהאקן פון יעצט אן און ווייטער. מיר האבן געלערנט, האישה שנדרה בנזיר, א פרוי האט אויף זיך גענומען נזירות, והפרישה את בהמתה, זי האט אפגעשיידט די בהמות, ס'איז דאך דא א דין אז מען דארף ברענגען דארט דריי בהמות דארף מען ברענגען א מען דארף ברענגען א עולה און א שלמים און א חטאת ואחר כך הפר לה בעלה, נאכדעם האט דער מאן איר פארשטערט דעם נדר, אם שלו היתה הבהמה. אויב די בהמה האט באלאנגט צו אים, איז יעצט דא אז מ'האט פארשטערט דעם נדר, דארף זי דאך נישט, איז זי דאך נישט קיין נזירה, תצא זאל די בהמה ארויסגיין ותרעה, זאל זיך פאשען בעדר אין די סטאדע, דער זעלבער דין איז, איינער האט אויף זיך גענומען נזירות, און ער האט זיך אפגעשיידט קרבנות, נאכער גייט ער צו א חכם און ער איז זיך שואל אויף דעם נדר פון נזירות, איז כאטש ער האט עס שוין געהאט באשטימט פאר קרבנות אבער ס'איז געווען בטעות. ואם שלה היתה הבהמה, אויב די בהמה האט באלאנגט צו איר, ווי קען די פרוי האבן א אייגענע בהמה נישט פון מאן, ס'איז דאך דא א כלל מה שקנתה אישה קנה בעלה, דאס וואס זי באלאנגט, וואס באלאנגט צו איר באלאנגט צום מאן, האמיר דאך שוין געלערנט דאס אין גמרא, ס'קען זיין אויף צוויי א מחלוקת אין דעם, אדער איינער האט דיר געגעבן על מנת שאין לבעלה רשות בה, אדער מען לערנט אז דאס איז נישט גענוג, נאר דארף מען זאגן אז דאס זאל נאר באלאנגען צו דיר צו דער זאך, דעמאלט ווען דו וועסט עס נעמען אויף דער זאך, איז אויב די בהמה האט באלאנגט צו איר, החטאת תמות, אויב ס'איז געווען א חטאת, זאגן מיר תמות. ואי סלקא דעתך, אויב מיר וועלן לערנען בעל מיעקר עקר, אז דער מאן טוט מאכן גלייך ווי ס'איז בכלל נישט געווען קיין נדר פון נזירות, פארוואס זאגן מיר אז די חטאת איז תמות? תיפוק לחולין, זאל דאס ארויסגיין לחולין ווייל ס'איז דאך קיינמאל נישט געווען קיין נדר, איז גלייך דאך צו א חכם וואס מפריש בהמתו לנזירות, און ער האט שואל געווען צו א חכם, און עס גייט עס ארויס לחולין, זע איך דאך פון דעם א, אלא לאו שמע מינה, מוז איך זאגן בעל מיגז גייז, אז דער מאן טוט אפהאקן, דאס הייסט אז ביז יעצט איז זי יא געוועזן א נזירה, און אויב ביז יעצט איז זי יא געוועזן א נזירה, דעריבער זאגן מיר אז די בהמה האט שוין אויף זיך קדושה. וואס איז מה שלוי זי ע געזאגט? לעולם אימא לך זאגט די גמרא אין אמת'ן וועל איך דיר זאגן בעל מיעקר עקר אין אמת'ן וויל איך זאגן אז דער מאן טוט אויסרייסן אינגאנצן דעם נדר איי פארוואס בחטאת תמות והיינו טעמא כיוון ס'דא צוויי גרסאות, מיר וועלן לערנען אזוי ווי שטייט, רש י האט ביידע גרסאות, איז שטייט זיך יא גוט, כיוון דלא צריכה כפרה, דעמאלט ווען די גרסה איז אזוי, ווייל זי דארף דאך יעצט נישט האבן קיין כפרה, זי דארף נישט האבן קיין כפרה, איז זאגן מיר, הוה כחטאת שמתו בעליו, איז עס גלייך ווי חטאת שמתו בעליו, וגמירי, מען ווייסט דחטאת שמתו בעליו תמות, זאג רש י איז גורס די גרסה אינעם ערשטן פשט, וואס איז די פשט? וואס די פשט אזוי, רש י האט דעם צווייטן פשט און דער אנדערע פשט און דער פשט אין תוספות איז איך בין נישט גורס דעם לא אבער דער איז אויך גוט איז דער טייטש אזוי ווייל א חטאת שמתו בעליו איז דאך דער דין תמות, דא אויך, ווייל זי דארף נישט האבן קיין כפרה תמות, אבער איך זאג אויך די זעלבע זאך, זי האט עס נאר אפגעשיידט אויף דער דעה, אויף דער דעה, זי האט נאר אפגעשיידט אויף דער דעה, אויף וועלכע דעה? דווקא איז עס א נזירה? איז דער תפארת ישראל ברענגט אראפ א הסבר פון וועמען פשט אויף דעם, ער זאגט אזוי, זי האט דאך געוואוסט אז דער מאן קען פארשטערן דעם נדר פון נזירות, און דאָך איז זי געגאַנגען, און זי האָט אָפּגעשיידט די בהמה, איז פֿון דעם אַ סימן, אַז זי וויל עס בלב שלם, עס רופֿט זיך אָן, ס'איז געוואָרן אַ שטאַרקע הקדש. די צווייטע גרסה, ווי די גרסה ווי תוספֿות לערנט, ווי רשי לערנט אין צווייטן פּשט, לעולם אימא לך, בעל מיעקר עקר, אין אמתן דער מאַן איז עוקר, והיינו טעמא, אַי, פֿרעג איך דיך, פֿאַר וואָס זאָגן מיר אַז תּמות? כיוון דצריכה כפרה, ווייל אז זי דארף דאך האבן א כפרה פארוואס ווייל ציערה עצמה מן היין איז ממילא הוה און ברענגען די כפרה קען מען דאך נישט הוה כחטאת שמתו בעליה איז עס גלייך ווי חטאת וואס מ ע מען דארף די בעל הבית דארף א כפרה אויב מתו בעליה ער דארף א כפרה נאר די כפרה קען מען נישט ברענגען ווייל אין כפרה למתים וגמירי מיר ווייסן דחטאת שמתו בעליה איז דאך דער דין תמות און פארוואס איז דארטן דער מענטש דארף א כפרה נאר מען קען נישט ברענגען פאר אים קיין כפרה דא אויך די זאגן מיר אז דער חטאת תמות איז די זעלבע זאך דא אויך ביי איר ווייל אז זי דארף א כפרה און מען קען נישט ברענגען פאר איר די כפרה דעריבער זאגן מיר אז חטאת תמות. תוספות, זאגט די גמרא, תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן פריער געפרעגט, ווען דער מאן איז מפר די נדר אשתו, צי זאגן מיר מיעקר עקר אז ער טוט אויסרייסן בתחילתו צוגלייך ווי ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין נדר, ער האט דעם זעלבן דין ווי א חכם, אדער איך זאג מיגז גייז, אז פון דער הפרה און ווייטער איז עס אויס נדר, אבער ביז דער הפרה איז עס געווען א נדר, אזוי געווען די שאלה. כ'וועל זיך פושט זיין, מיר האבן געלערנט האשה שנדרה בנזיר א פרוי האט אויף זיך גענומען נזירות והיתה שותה יין, זי האט געטרינקען וויין, אדער ומיטמאה למתים, זי האט זיך מטמא געווען צו מתים, הרי זו סופגת ארבעים, גיט מען איר מלקות, היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך דא? אילימא וועסט וועלן זאגן דלא הפר לה בעל אז די מאן האט איר בכלל ניט פארשטערט דעם נדר איז זי דאך געבליבן א נזירה צריכא למימר דארפן מיר דערציילן אז מען גיט נזירה אויב מען גיט מלקות א פשיטא א נזיר איז עובר דעם לאו פון נזירה איז גיט מען מלקות אלא פשיטא מוז איך דאך לערנען פשט דהפר לה בעל אז די מאן האט איר פארשטערט איז אויב דער מאן האט איר פארשטערט דעם נדר, דאך זאגן מיר אז מען גיט איר מלקות אויף דעם וואס זי האט געטרינקען וויין פאר דעם פארשטערן, ואי סלקא דעתך, און אויב דו וועסט לערנען בעל מיעקר עקר, אז ווען דער מאן פארשטערט דעם נדר איז גלייך ווי גלייך בתחילה איז נישט געוועזן קיין נדר, אמאי סופגת ארבעים, אפילו זי האט געטרינקען וויין, כ'האב איר געווארנט זי זאל נישט טרינקען קיין וויין, איידער דער מאן האט איר פארשטערט, אבער ווען דער מאן האט איר פארשטערט איז דאך עוקר מעיקרא, איז דאס דאך קיינמאל נישט געווען קיין נזירה, אלא לאו שמע מינה, איז פון דא א ראיה, בעל מיגז גייז, דער מאן טוט אפהאקן, און דאס דערציילט ער מיר דא, אז כאטש דער מאן פארשטערט איר דעם נדר, דאס איז נאר מכאן ולהבא, אבער די לאוון וואס זי האט פריער עובר געווען פאר דער הפרה קומט איר מלקות. זאגט די גמרא, עס איז נישט קיין ראיה לעולם אימא לך, אמת קען איך דיר זאגן בעל מיעקר עקר אז דער מאן ווען ער טוט פארשטערן דעם נדר איז ער עוקר דעם נדר מתחילתו, און דאס וואס דא שטייט אז סופגת את הארבעים מוז איך רעדן אז דער מאן האט נישט פארשטערט דעם נדר, ווייל אויב ער זאל פארשטערן דעם נדר איז דאך עוקר מעיקרא גיט מען נישט קיין מלקות, איי פרעגסטו מיר פשיטא, מאי קא משמע לן? און משום דקתני סיפא, ווייל עס שטייט אין דער סיפא, הפר לה בעלה, דער מאן האט איר פארשטערט, והיא לא ידעה, זי האט נישט געוואוסט אז דער מאן האט איר פארשטערט דעם נדר, והיתה שותה יין, און זי האט געטרונקען וויין ומיטמאה למתים, אינה סופגת את הארבעים, שטייט דארט, גיט מען איר נישט קיין מלקות, כאטש זי האט זיך געמיינט אז זי איז א נזירה, גיט מען איר נישט קיין מלקות, קיין מלקות מדרבנן גיט מען איר אויך נישט, ווייל רבי יהודה קריגט און האט געזאגט מ'קריגט מלקות מרדות תנא נמי רישא, לערנט ער מיר אויך אין דער רישא סופגת. איז תוספות פרעגט דא אויבנאויף א שטארקע קשיא, וואס שטייט דא דערמאנט אין דער סיפא הפר לה בעלה והיא לא ידעה והיתה שותה יין ומיטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים, ווייזט אויס דאס לשון פארוואס גיט מען נישט קיין מלקות ווייל מען האט פריער פארשטערט. און נאכער האט זי געטרינקען וויין. אויב מיר לערנען יעצט מיעקר עקר איז דאך אפילו זי האט פריער געטרינקען וויין און מ'האט ערשט שפעטער האט מען איר מפר געווען איז דאך אויך עוקר למפרע דארף מען דאך אויך נישט געבן. איז ענטפערט תוספות ווייל דארטן אין דער משנה קריגט רבי יהודה און רבי יהודה זאגט אז מ'גיט מלקות מרדות איז דאך שוין א גרויסע חידוש לויט ר' יהודה אז אפילו עס איז פריער געווען די הפרה און נאכדעם האט זי געטרינקען, דאך זאג איך אויך ווייל זי האט נאר מכוון געווען לאיסור, אפילו זי האט נישט געטון קיין איסור, דאך גיט מען איר מלקות.